ברוך השם, מסכת סוכה, דף ג', עמוד א', די עלעפטע שורה פון עמוד. אמר רב שמואל בר יצחק, רב שמואל דער זון פון יצחק האט געזאגט, הלכה, די הלכה איז, צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, די גרויס פון די סוכה דארף זיין, אז ס'זאל קענען דארט זיין ראשו ורובו פון דעם מענטש, און אויך דער טיש, ראשו ורובו דאס איז זעקס טפחים, און שלחנו איז איין טפח. אמר ליה רבי אבא, האט רבי אבא געזאגט צו רב שמואל'ן, כמאן, ווי ווער פסק'נסטו? כבית שמאי, ווי די בית שמאי, ווייל די בית שמאי זאגן ווייטער עס מוז זיין ראשו ורובו ושלחנו, אבער די בית הלל זאגן אז ס'איז גענוג זעקס טפחים אז ס'זאל נאר האלטן ראשו ורובו, שלחנו דארף נישט זיין. אמר ליה, האט אים רב שמואל גענטפערט, אלא כמאן, ווער דען זיכער פסק'ן איך דא ווי די בית שמאי. תוספות ברענגט אראפ פון סדר רב עמרם. אז זעקס ערטער איז די הלכה ווי די בית שמאי און דאס אור אז סוכה צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו איז איינס פון די זעקס זאכן. איכא דאמרי אנדערע זאגן אמר רבי אבא, רבי אבא האט געפרעגט רב שמואל'ן. דאמר לך מני, ווער האט דיר אזוי געזאגט אז די סוכה דארף זיין גרויס שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, אמר ליה, האט רב שמואל גענטפערט בית שמאי היא, אזוי האלטן די בית שמאי, ולא תזוז מינה, זאלסט נישט אוועקגיין פון דעם, ביי דער זאך בלייבט די הלכה ווי די בית שמאי. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געפרעגט א קשיא, ממאי, פון וואנען ווייסטו דבית שמאי ובית הלל בסוכה קטנה פליגי, וואנען ווייסטו אז די מחלוקת איז בסוכה קטנה, די סוכה איז נאר גרויס זעקס טפחים, עס האלט נאר ראשו ורובו נישט שלחנו, דילמא אפשר טאקע בסוכה קטנה האלטן אלע עס דארף זיין.

איז אין דער סוכה אליין איז נישט דא קיין שום פסול, ווייל די סוכה איז א גרויסע, נאר די בית שמאי סברי, די בית שמאי האלטן, גזרינן, כ'האב מורא, שמא ימשך אחר שלחנו, ווייל אז דער שלחן איז, זיין טיש, אין שטוב, האב איך מורא ער וועט זיך אריין בייגן אין הויז אריין, דעריבער זאגן זיי, אז מען טאר נישט אזוי זיצן אין סוכה און דער טיש זאל זיין אין הויז. ובית הלל סברי, און די בית הלל האלטן לא גזרינן, איך בין נישט גוזר, אבער ביי סוכה קטנה האלטן אלע אז די שיעור דארף זיין ראשו ורובו ושולחנו. ודיקא נמי, א ראיה איך קען ברענגען די מחלוקת איז, די סוכה איז א גרויסע סוכה און ער זיצט ביי די טיר און די קאפ, איז אין דער סוכה, נאר דער טיש איז פאר זיין גוף אין הויז. דקתני, ווייל ווייטער ביי דער מחלוקת פון די בית שמאי און בית הלל שטייט, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, איז די שאלה געוועזן, מען רעדט נישט פון די סוכה, נאר מען רעדט וועגן דעם מענטש, וואס דער מענטש איז געווען שולחנו בתוך הבית.

און אויב עס שטייט נישט דאס לשון פון סוכה המחזקת, נאר עס שטייט מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, ווייזט אויס פון דעם אין דער סוכה איז נישט קיין שאלה, נאר די שאלה איז וועגן דעם אופן ווי דער מענטש זיצט. פרעגט די גמרא, ובסוכה קטנה לא פליגי? ווי קענסטו זאגן ביי א קליינע סוכה קריגט מען זיך נישט? והתניא, מיר האבן דאך געלערנט מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, אויב די סוכה איז אזוי גרויס, ס'איז דאך דא פלאץ פאר ראשו ורובו און שולחנו, כשרה, איז די סוכה כשר. רבי אומר, רבי זאגט אז די קלענסטע סוכה זאל זיין כשר איז עד שיהא בה ארבע אמות על ארבע אמות. עס מוז זיין די לענג ד' אמות און די ברייט ד' אמות. ותניא אידך, אין א צווייטע ברייתא האבן מיר געלערנט, רבי אומר, רבי זאגט, כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות, אויב די סוכה איז נישט גרויס פיהר אמות אויף פיהר אמות, פסולה, איז פסול. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אפילו אינה מחזקת אלא ראשו ורובו. אז די סוכה איז נאר גרויס זעקס טפחים, ס'איז נאר דא פלאץ פאר ראשו ורובו, כשרה, ואילו שולחנו לא קתני, דא ווערט נישט דערמאנט אז די סוכה דארף זיין מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, אז ס'מוז זיין גרויס זיבן טפחים, דאס שטייט נישט, נאר ס'איז גענוג זעקס טפחים אז ס'איז דא פלאץ ראשו ורובו. קשיין אהדדי, איז דאך שווער פון איין ברייתא אויף דער אנדערער. אלא לאו שמע מינה הא בית שמאי, די צווייטע ברייתא וואס דארט שטייט אז ס'איז גענוג ראשו ורובו, אז די סוכה איז אזוי גרויס פאר ראשו ורובו, איז כשר, דאס גייט ווי די בית שמאי הא בית הלל, דאס וואס מיר זאגן עס מוז זיין ראשו ורובו ושולחנו, דאס גייט ווי די בית הלל, זעה איך דאך אז מען קריגט זיך בסוכה קטנה. דא ווערט דאך דערמאנט בפירוש אז ס'רעדט זיך וועגן די סוכה, כל סוכה שאין בה ווערט דאך דא דערמאנט. אמר מר זוטרא, האט מר זוטרא געזאגט, מתניתין נמי דייקא, פון דער משנה וואס דו האסט געוואלט א ראיה ברענגען אז עס רעדט זיך א גרויסע סוכה, נאר וואס דען דער מענטש זיצט ביי דער טיר, און די טיש איז אין שטוב, פון דארט איז גאר א ראיה אז ס'רעדט זיך בסוכה קטנה. מדקתני, ס'שטייט בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין, דאס ווארט פוסלין און מכשירין גייט ארויף אויף די סוכה, צו די סוכה איז א כשר'ע סוכה צו נישט, ואם איתא, אויב ס'זאל זיין אזוי ווי דו זאגסט אז די מחלוקת איז בסוכה גדולה. נאר וואס דען איז די שוועריקייט? ווייל שולחנו בתוך הבית איז דאך אין דער סוכה נישט דא קיין שום פסול, נאר דער פסול איז אין דעם מענטש, ווייל דער מענטש זיצט נישט וויאזוי מען דארף זיצן, איז בית שמאי אומרים לא יצא, ובית הלל אומרים יצא מיבעי ליה, דארף דאך שטיין א אנדער לשון, בית שמאי זאגן מ'האט נישט יוצא געווען, און בית הלל זאגן מ'האט יוצא געווען. און ווען איך זע עס שטייט לשון פוסלין און מכשירין, דארף איך זאגן אז ס'רעדט זיך בסוכה קטנה. פרעגט די גמרא ואלא קשיא מי שהיה, אויב איז דאס רעדט זיך בסוכה קטנה, דארף דאך נישט שטיין מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, נאר ס'דארף שטיין א אנדער לשון, סוכה המחזקת. ראשו ורובו, און אויב עס שטייט מי שהיה, ווייזט אויס ווידעראמאל אז ס'גייט ארויף אויף די מענטש. איז די תירוץ, לעולם בתרתי פליגי, די בית שמאי און די בית הלל קריגן זיך אין צוויי זאכן, פליגי בסוכה קטנה, זיי קריגן זיך בסוכה קטנה אויב ס'נאר ראשו ורובו, און ס'איז נישט דא קיין פלאץ אויף שולחנו. די סוכה איז נאר גרויס זעקס טפחים אויף זעקס טפחים, און די בית שמאי זענען מכשיר די סוכה, און די בית הלל טוען פסל'ען ופליגי בסוכה גדולה, און אויך קריגן זיי זיך בסוכה גדולה, די סוכה האט דעם מער ווי דער שיעור, נאר ער זיצט ביי דער טיר און שולחנו בתוך הבית. וחסורי מחסרא און ס'פעלט א פאל והכי קתני, אזוי דארף מען דארט לערנען. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ער איז געוועזן ראשו ורובו בסוכה, איז די סוכה געווען א גרויסע סוכה, ושולחנו איז בתוך הבית, און די שולחן געווען אין דעם הויז, בית שמאי אומרים, די סוכה טאקע א כשר'ע, אבער לא יצא, ער האט נישט יוצא געווען, ווייל כ'האב מורא טאמער וועט ער זיך אריינבייגן מיט זיין קאפ אין שטוב, ווייל דער טיש איז דאך אין שטוב. ובית הלל אומרים יצא, און די בית הלל האלטן מ'איז יוצא איך בין נישט גוזר. נאך א מחלוקת איז דא, ושאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו בלבד, די סוכה וואס ער האלט נישט נאר ראשו ורובו, זי איז גרויס זעקס טפחים אויף זעקס טפחים, וואס אין דער סוכה איז נאר דא א פלאץ אויף ראשו ורובו, אבער נישט אויף שולחנו. בית שמאי פסל'ט, די בית שמאי פסל'ט די סוכה, זיי זאגן אז די סוכה מוז זיין גרויס, ס'זאל זיין פלאץ פאר ראשו ורובו ושולחנו, דאס הייסט זיבן טפחים אויף זיבן טפחים. און ווי תוספות זאגט דא אויבן אז די סוכה איז נישט קיין זיבן טפחים אפילו די לענג פון דעם איז אסאך אמות איז אויך נישט כשר, עס דארף זיין אין די לענג אין די ברייט זיבן טפחים. ובית הלל מכשירין, די בית הלל זענען מכשיר, די בית הלל לערנען אז ס'איז גענוג ווען די סוכה איז נאר גרויס זעקס טפחים אויף זעקס טפחים, ס'איז גענוג אז די סוכה איז ראשו ורובו. רש"י, תוספות זאגט דא אויבן דיבור המתחיל דאמר לך מני, אין אויספיר פון תוספות זאגט די תוספות א געוואלדיגן חידוש, אז אין אן ארט וואס סיי לויט די בית שמאי סיי לויט די בית הלל איז מען מדין תורה יוצא. נאר די בית הלל האבן מחמיר געווען מדרבנן, און די בית שמאי זאגן כ'בין נישט מחמיר, איך שטעל עס אויף דין תורה, כ'בין נישט גוזר. איז אויב מ'האט געטון כדברי בית שמאי, כאטש פשטות דארף מען דאך זאגן מ'האט געטון ווי די תורה זאגט, האט מען נישט יוצא געווען דעם חוב, נישט בלויז מדרבנן האט מען נישט יוצא געווען, נאר אפילו מן התורה האט מען אויך נישט יוצא געווען. די ראיה ברענגט תוספות, דארטן וואו ער זיצט ביי די טיר פון די סוכה, די סוכה איז א גרויסע סוכה, נאר ער זיצט ביי די טיר, און שולחנו בתוך הבית, איז דאך מדין תורה. אז ראשו ורובו איז אין סוכה און ער עסט אין סוכה מדין תורה דארף ער יוצא זיין, און די בית שמאי זענען מחמיר מען טאר נישט אזוי זיצן, פארוואס? שמא ימשך אחר שלחנו. שטייט ווייטער די גמרא אז די דף כ"ח עמוד א' אז די בית שמאי זאגן אין אזא אופן, לא קיימתם מצות סוכה מימיכם. וואס הייסט דאס אז אפילו מדין תורה האט מען נישט מקיים געווען די מצוה? איז פון די בית שמאי, דעמאלט ווען די בית שמאי זענען מחמיר און מען האט נישט געטון ווי זיי זענען מחמיר מדרבנן, לערנען זיך די בית שמאי אז נישט בלויז עס פעלט מען האט נישט מקיים געווען די מצוה מדרבנן, נאר מדין תורה האט מען עס אויך נישט מקיים געווען, איז די זעלבע זאך, וויל איך וויסן לויט די בית הלל. אז אזיין זאך ווי די בית הלל זענען מחמיר מדרבנן און די בית שמאי שטעלן דאס אויף אויף דין תורה, איז אויב מען האט געטון ווי די בית שמאי, נישט בלויז עס פעלט די קיום מדרבנן, נאר מדאורייתא האט מען אויך נישט מקיים געווען די מצוה. לכאורה האט ער דאך געטון די מצוה, וואס הייסט מען האט נישט מקיים געווען די מצוה? נאר מ'קען עס פארשטיין אפשר ווייל דער דין איז דאך אז בשב ואל תעשה קענען די חכמים אוועק נעמען פון דעם מענטש די מצוה, זאגן ער דארף נישט טון די מצוה. אויב אזוי וועט מען דא אויך זאגן, אויב די רבנן זענען מחמיר און ער האט נישט געטון ווי די חכמים זאגן, האבן די חכמים אים געפסל'ט די צייט פון דער מצוה, ממילא זיי האבן דאך אויף דעם כח צו פטר'ן פון דער מצוה, האט ער נישט מקיים געווען די מצוה מדין תורה. א ענליכע זאך ווערט דערמאנט אין תלמידי רבינו יונה אין אנפאנג מסכת ברכות לגבי דעם דין פון קריאת שמע, אויב מען זאל לערנען אז מדרבנן איז דער זמן קריאת שמע נאר ביז חצות, איז ווי וועט זיין אז מ'האט געליינט נאך חצות, כאטש מדין תורה איז דאך גוט א גאנצע נאכט, ובשכבך מיינט מען די גאנצע צייט ווען מ'ליגט, נאר ווייל ער האט נישט מקיים געווען מדרבנן, האט ער, האט ער מדין תורה אויך נישט מקיים געווען די מצוה פון קריאת שמע. ברוך השם, מסכת סוכה, דף ג עמוד א', די לעצטע זעקס שורות. פרעגט די גמרא, מאן תנא, ווי ווער וועט אויסקומען? להא דתנו רבנן, דאס וואס די רבנן האבן געלערנט, בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות, א הויז, וואס האט נישט די לענג פֿיר אמות און די ברייט פֿיר אמות, פטור מן המזוזה, איז אזא איין הויז איז פטור פון א מזוזה, ס'פעלט דעם שיעור זאל זיין מחויב פון א מזוזה, ומן המעקה, ס'איז דאך דא א דין אז ועשית מעקה לגגך, אז די דעכער וועלכע זענען פלאכע דארף מען אויבן מאכן א מעקה א צוים ארום, איז אויב די הויז האט נישט קיין ד' על ד' איז עס פטור פון א מעקה, ואינו מטמא בנגעים, עס גייט נישט אן אין דעם דער דין טומאת נגעים אויב ס'איז אזא איין קליינע הויז, ואינו נחלט, עס ווערט נישט פארפאלן בבתי ערי חומה, דער דין איז אז איינער פארקויפט א הויז אין אזא איין שטאט וואס די שטאט האט א מויער, צי עס האט געהאט א מויער אמאל מימות יהושע בן נון איז דער דין די ערשטע יאר האט רעכט דער פארקויפער צוריק צו געבן די געלט און ער באקומט צוריק די הויז אויב ער האט עס נישט אויסגעלעזט די ערשטע יאר ווערט עס פארפאלן און ער קען עס מער נישט אויסלעזן און אויך איז דער דין אז ווען עס קומט יום יובל גייט עס נישט צוריק, איז דער דין נאר איז געווארן געזאגט אויב ס'איז א בית, אבער דא הא אז ס'האט נישט ד' על ד' איז עס נישט קיין בית, האט עס דעם דין אזוי ווי די לאנד, און ביי די לאנד איז דער דין אז מען קען עס אויסלעזן ביז יובל, און אויב ס'איז נישט געווארן אויסגעלעזט ביז יובל גייט עס צוריק אין יובל. א פיפטע דין, ואין חוזרין עליו מעורכי מלחמה, ווען מ'איז געגאנגען האלטן מלחמה האט זיך דער כהן דער משוח מלחמה אויסגערופן מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו, אבער ביי אזא איין הויז גייט מען נישט צוריק ואין מערבין בו, דיע הויז דארף ניט. זיך משתתף זיין צו דעם עירוב, דער סדר איז דאך אזוי געוועזן אמאל, היינט אויך אין אנדערע ערטער, אז אין דעם חצר איז אפען אסאך הייזער, איז ממילא האבן די חכמים געזאגט אז מען טאר נישט טראגן פון דעם בית, אויב ס'איז דא גרויסע הייזער געהעריגע הייזער צו דעם חצר, ווייל מען טאר נישט טראגן פון איין רשות צו דעם אנדערן רשות אן א עירוב, וואס הייסט דאס עירוב? עירוב הייסט אויסמישן, אז מען זאל מאכן פון אלע רשותים זאל זיין איין רשות, וויאזוי ווערט דאס? אז יעדער איינער גיט א שטיקל ברויט און מען לייגט עס אוועק אין איינע פון די הייזער, רופט זיך אהן ווי אלע וואוינען אין דעם הויז, און אלע הייזער זענען איין דירה, איז זאגן מיר אז דיע הויז וואס האט נישט קיין ד' על ד', דיע הויז דארף זיך נישט משתתף זיין אין דעם עירוב. איז דאס א באזונדער דין. א באזונדער דין איז דא א וועגן אהינלייגן דארט דעם עירוב, דא א רעדט מען ואין מערבין בו, אז אויב דיע הויז דארף נישט צושטייער געבן צום עירוב. אזוי איז דאך דער דין אויב איין הויז האט נישט צושטייער געגעבן צום עירוב טאר מען נישט טראגען טוט ער אסר'ן ס'איז דא וועגען אז זאל מבטל זיין זיין רשות ווערט ער דאך אסור צו טראגען אבער דיע הויז הייסט נישט קיין הויז ממילא דער וואס וואוינט אין אזא איין הויז רופט זיך אן ווי א פרעמדער מענטש ווי א אורח און ער טוט נישט אסר'ן ואין משתתפין בו דער זיבעטע דין איז אין משתתפין בו דיע חצרות. זענען אפן צו א מבוי צו א געסעלע, אין דיע געסעלע טאר מען נישט טראגן פון די חצרות צו דער מבוי, כדי אז מען זאל מעגן טראגן דארף מען מאכן שיתוף, דאס וואס ווערט אנגערופן ביי די חצרות אלע בתים מאכן איין עירוב, דארף מען דא מאכן אלע חצרות שיתופי מבואות, איז אויב ס'דא איין חצר וואס אין דעם חצר איז נאר פארהאנען איין הויז, וואס דיע הויז האט נישט קיין ד' על ד' דארף זיך דיע הויז ניט משתתף זיין, דאס הייסט דער חצר דארף זיך נישט משתתף זיין אין דעם שיתוף, ואין מניחין בו עירוב, די עירובי חצרות איז דאך די דין דארף מען אריין לייגן אין איינע פון די הייזער, איז אין דעם הויז קען מען נישט אוועק לייגן דעם עירוב וואס מען האט גובה געווען פון די אנדערע הייזער, ווייל דאס רופט זיך אהן נישט קיין הויז, מען לייגט עס דארט אוועק, איז גלייך ווי מען האט עס אוועק געלייגט אין דעם חצר. ואין עושים אותו עיבור, מען מאכט דאס נישט קיין ארויסשטארינג, עיבור איז פון לשון אשה עוברת, בין שתי עיירות, צווישן צוויי שטעט, דער דין איז דאך אזוי אז שבת טאר מען נישט גיין חוץ לעיר מער ווי אלפיים אמה, די גאנצע שטאט קען מען גיין ווי גרויס די שטאט זאל נאר נישט זיין, נאר חוץ לעיר טאר מען נישט גיין אלפיים אמה. איז וואו הייבט זיך אן צו מעסטן די שטאט? מעסט זיך נישט די שטאט פון דעם לעצטן הויז, נאר נאכדעם וואס ס'האט זיך געענדיגט די שטאט, גיט מען קרפף לעיר, איז דא א שיעור זיבעציק אמות מיט שיריים, שיריים הייסט צוויי דריטל אמה, און כאטש ס'איז דארט נישט פארבויט, דאס ווערט אויך גערעכנט פון דער שטאט. וואס איז פונקט דער מספר זיבעציק אמות מיט צוויי דריטל? דאס דער שיעור איז פון דעם חצר המשכן. דער חצר המשכן איז געוועזן הונדערט אמות. די לענג און פופציג אמות די ברייט איז דאס סקווער אמות וויפיל איז דאס הונדערט מאל פופציג איז דאס פינף טויזנט פינף טויזנט סקווער אמות אז איך וויל מאכן פון פינף טויזנט סקווער אמות א ריבוע מאכט עס אויס זיבעציג מיט צוויי דריטל ווייל גיט א קוק זיבעציג מאל זיבעציג איז פיר טויזנט ניין הונדערט. און די צוויי דריטל מאכט אויס נאך די הונדערט וואס דער לענג און צוויי דריטל דער ברייט די שיריים איז זאגן מיר אזוי אז אויב ס'איז געוועזן צוויי שטעט איין איז געווען מזרח זייט און איין שטאט איז געווען מערב זייט צווישן דיע ביידע שטעט איז געווען אפגעריקט נאר הונדערט איין און פערציג אמות מיט א דריטל אמה. ווערט דאס גערעכנט ווי ביידע שטעט זענען איין שטאט, ממילא ווען איינער וועלכע וואוינט אין דער שטאט מזרח זייט און ער וויל גיין אויף מערב זייט, מעסט ער ניט וואו עס ענדיגט זיך זיין שטאט, נאר ער הייבט אן צו מעסטן פון דער אנדערער שטאט, ווייל די צוויי קרפפן. האבן פאראייניגט אז ביידע שטעט הייסן ווי איין שטעט, ווי וועט זיין אז ס'איז אביסעלע מערער, און אינמיטן די ביידע ערטער געפינט זיך א הויז, איז די הויז ווי דער מחבר ווייל פון דעם הויז דא אהער אין דער זייט שטאט איז נישט דא מער ווי שבעים אמה ושיריים, און דער אנדערע זייט איז אויך נישט דא מערער, איז עס ווידער איין שטאט. ווי איז אבער אויב די שטאט די הויז וואס איז דא צווישן די שטעט האט נישט ד' על ד' ווערט עס נישט אנגערופן פאר א הויז, ממילא אז איינער איז עס נישט מחבר איז אז איינער וואוינט אין דער שטאט איז ער וויל גיין אין דער אנדערע זייט דארף ער אנהויבן צו מעסטן די אלפיים אמה נאכדעם וואס ס'האט זיך געענדיגט ביי אים די שבעים אמה ושיריים. דער צענטער דין, ואין האחים והשותפים חולקים בו, האבן מיר געלערנט יעצט אין די הוה אמינא, אז אויב עס באלאנגט צו ברידער וואס האבן באקומען א ירושה, אדער עס באלאנגט צו שותפים, קען נישט איינער צווינגען דעם אנדערן ער זאל זיך צעטיילן, ווייל עס איז נישט דא גענוג ס'זאל זיין כדי לזה כדי לזה, די גמרא וועט ווייטער אויף דעם פרעגן, ווייל דער שיעור חלוקה איז דאך אז ס'זאל זיין צו דעם פיר און צו דעם פיר. וועלן מיר זאגן, לימא וועלן מיר זאגן, רבי היא, דו האסט שבעה טפחים על שבעה טפחים, איז די זעלבע זאך אז עס הייסט א דירה לגבי סוכה, וועט עס הייסן דא אויכעט א הויז. הייסט דאס אז דאס גייט ווי א יחיד?

א דירת עראי איז דער שיעור זיבן טפחים אויף זיבן טפחים, אבל לגבי בית, אבער דא ווי עס דארף זיין א הויז, דדירת קבע הוא, עס דארף זיין א סטאבילע וואוינונג, אפילו רבנן מודו זענען די רבנן אויך מודה, דאי אית ביה ד אמות על ד אמות, אויב ס'איז פיר אמות אויף פיר אמות, דיירי ביה אינשי, וואוינען דארט מענטשן, ואי לא אויב ס'איז נישט. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, פטור מן המזוזה און מן המעקה ואינו מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי ערי חומה ואין חוזרים עליו מעורכי מלחמה, די פיר דינים איז אלץ דינים וועלכע ס'זענען דין תורה, איבער די איז דא איין טעם אויף די אלע זאכן פארוואס די בית שאין בו ד' על ד' גייט נישט אן די דינים. דבית כתיב בהו בכולהו, ביי אלע זאכן ווערט דערמאנט אין די תורה ס'לשון בית, ביי מזוזה שטייט מזוזות ביתך, ביי מעקה שטייט כי תבנה בית חדש, ביי נגעים שטייט ובא אשר לו הבית, ביי בתי ערי חומה שטייט כי ימכור בית מושב עיר חומה. אדער ביי מלחמה עורכי מלחמה שטייט מי האיש אשר בנה בית חדש און ממילא אז דאס איז נישט קיין בית ואין מערבין בו די הויז דארף זיך נישט משתתף זיין אין עירוב ואין משתתפין בו אויב ס'איז געווען אין חצר איין הויז אזא איין הויז דארף עס נישט צושטייער געבן שיתופי מבואות ואין מניחין בו עירוב. איז דארט נישט איז דאס דאך שוין מאי טעמא און וואס איז די טעם פון די זאכן, דא איז דאך שוין דרבנן'דיגע זאכן, פארוואס זאגן מיר דארטן אז ס'הייסט נישט קיין הויז, דא איז די טעם, דלא חזי לדירה, ווייל ס'איז נישט ראוי מען זאל דארט וואוינען, און די טעם פון עירוב איז דאך אז די דירה וואס זיי וואוינען דארטן טוען זיי אסר'ן, און אויב דער וואס וואוינט דארטן אין אזא איין הויז הייסט נישט אז ער וואוינט, טוט ער נישט אסר'ן. און די זעלבע זאך קען מען דארטן נישט אריינלייגן דעם עירוב, ווייל דעם עירוב דארף מען דאך אריינלייגן אין א בית דירה, און דאס איז דאך נישט קיין דירה. עירובי חצרות אין מניחין בו, עירובי חצרות קען מען נישט אריינלייגן אין דעם הויז, ווייל עירובי חצרות דארף מען אריינלייגן אין א הויז, און דאס איז נישט קיין דירה, און דאס איז נישט קיין דירה. אבל שיתוף, אבער. מ'וויל משתף זיין אלע מבואות, מניחין בו, מעג מען יא אין דעם אריין לייגן. מאי טעמא, וואס איז דער טעם? דלא גרע מחצר שבמבוי, ס'איז נישט ערגער פון א חצר, וואס דער חצר קען מען דארט אריין לייגן דעם שיתופי מבואות, און דא אויך, דו זאגסט ס'איז נישט קיין הויז, איז גלייך ווי ס'איז נישט דא קיין דאך און ס'איז נישט דא קיין ווענט, ליגט עס אין דעם חצר. די חילוק איז אזוי, עירובי חצרות דארף דאך אפטון אז אלע וואוינען אין איין הויז, מוז מען מאכן אז מען זאל עס אריינלייגן אין א בית דירה, אבער שיתופי מבואות וויל איך דאך נישט מצרף זיין אלע הייזער. מאכן נישט איין דירה, נאר איך וויל מצרף זיין אז אלע חצרות זאלן ווערן איין חצר, אויב אזוי איז גוט איך לייג אריין די שיתופי מבואות אין דעם חצר. דתנן, מיר האבן געלערנט עירובי חצרות בחצר, עירובי חצרות איז אין חצר, שיתופי מבואות במבוי, והוינן בה, מ'האט געפרעגט אויף דעם א שאלה. עירובי חצרות בחצר, עירובי חצרות קען מען אוועק לייגן אין חצר, והתנן מיר האבן געלערנט הנותן עירובו, איינער לייגט אריין דעם עירוב בבית שער, נאכדעם וואס כ'האב צוזאמען גענומען דעם עירוב פון אלע מענטשן וואס זיי וואוינען אין דעם חצר, האב איך אים אריינגעלייגט אין דעם בית שער, בית שער רופט זיך אן א קליינע הייזקע וואס איז ביי דעם טויער פון חצר, אדער אינעווייניג איז דאס אדער אויסנווייניג פון דעם שער החצר, און א שומר זיצט דארטן. אכסדרה, אכסדרה ווערט אנגערופן אזוי ווי דא האט איר אויך, מען גייט דא ארויס איז פארהאנען א דאכעל און קיין ווענט איז נישט דא ארום. אדער האט עס אוועקגעלייגט אין מרפסת, מרפסת רופט זיך אן אזוי ווי דא איז פארהאן אין אנדערע ערטער וואס די שטיגן ארויפצוגיין אין הויז זענען אויסנווייניג און מען גייט ארויף אויף די שטיגן קומט מען ארויף אויף אזא איין באלקענע און פון דער באלקענע איז דא פארשידענע טירן אין יעדן הויז אריינצוגיין דאס ווערט אנגערופן מרפסת איז אויב מען האט אוועקגעלייגט דעם עירוב אין איינע פון די ערטער. אינו עירוב, איז נישט קיין עירוב, ווייל דארט איז נישט ראוי צו וואוינען, דארט איז דאך א ארט וואו ס'איז א דורכגאנג, והדר שם, און איינער וואוינט דארטן, אינו אוסר, איינער וואוינט דארטן און האט נישט צושטייער געגעבן צום עירוב, טוט ער נישט אסר'ן, ווייל די דירה וואס מען וואוינט דארט הייסט נישט קיין דירה, ממילא וויאזוי קען איך זאגן אז מען קען לייגן דעם עירוב אין דעם חצר, דער חצר איז דאך אויך ווי מען זאגט א דורכגאנג. אלא אימא, נאר איך דארף זאגן אזוי, עירובי חצרות בבית שבחצר, דער עיקר גייט ער מיר דא זאגן דעם דין עירובי חצרות בחצר, אז דאס ווייס איך אליין, מען דארף עס לייגן אין א הויז. נאר איך קען דאך מיינען, איך קען עס אוועק לייגן אין א הויז פון א צווייטן חצר, זאגט ער מיר בחצר, די הויז דארף זיין אין דעם חצר פון ווי איך האב צוזאמען גענומען די בית פון דעם חצר, ושיתופי מבואות דארף זיין בחצר שבמבוי, ווי אט אויב איך וועל עס אוועק לייגן אין א חצר וואס באלאנגט צו אנדער מבוי, טויג נישט, והאי. און די בית שאין בו ד' על ד', דעריבער קען איך דארט אוועק לייגן שיתופי מבואות, ווייל לא גרע מחצר שבמבוי, ס'איז נישט ערגער פון א חצר פון א מבוי, נעם אוועק די הויז בלייבט דאך איז חצר. נאך א דין האבן מיר דארט געלערנט דעם ניינטן דין, ואין עושין אותו עיבור בין שתי עיירות. שטעלט זיך דא א שאלה, מיר ווייסן אז בורגנין, בורגנין דאס איז געווארן אוועקגעשטעלט פאר די שומרים, די וואס היטן די פירות, די בורגנין, אפילו זיי האבן נישט ד' על ד', דאך זאגן מיר אז דאס ווערט יא געגעבן עיבור צו די שטאט, די גמרא דערציילט א מעשה אז איינער איז געגאנגען דאווענען, אין דער שול וואו דניאל האט דארט געדאווענט, האט ער אים געפרעגט, וויאזוי ביסטו אהין געגאנגען? האט ער אים געוויזן דארטן וואו מען זאגט דורך בורגנין אדער דורך חורבות. פארוואס זאגן מיר בורגנין איז א אויב ס'האט נישט ד' על ד' דאך איז עס יא גוט, און פארוואס די בית דא איז עס נישט גוט? דאפילו כבורגנין לא משוינן ליה, און דאס איז נאך ערגער ווי בורגנין, איך מאך דאס נישט ווי די בורגנין, פארוואס? מאי טעמא? בורגנין חזו למילתייהו, די בורגנין איז ראוי אויף זייער זאך, אויף וואס איז געמאכט געווארן די בורגנין? דער שומר בייטאג געפינט זיך נישט דארטן, ער האט דארט נישט קיין דירת קבע, ס'פאסירט אמאל ביינאכט ער דארף דארט נעכטיגן, איז דאך אויף דער זאך וואס זענען געמאכט איז עס ראוי. והאי לא חזי למילתיה, אבער דא האט. איז דאך א סתם בית איז דאך געווארן געמאכט אויף דירת קבע, און דאס איז נישט ראוי עס זאל זיין א דירת קבע. דער צענטער דין איז געוועזן ואין האחים ושותפים חולקים בו, די ברידער די שותפים טוהן זיך נישט טיילן מיט דעם הויז וואס האט נישט קיין ד' על ד'. פרעגט די גמרא, טעמא דלית ביה ד' על ד' אמות? אויב ס'איז נישט גרויס קיין ד' אמות, קען נישט איין שותף צווינגען דעם אנדערן מען זאל זיך צעטיילן. הא אית ביה ד' אמות, אויב ס'איז דארט יא דא ד' אמות, חולקין, קען איין שותף צווינגען דעם אנדערן זיך צו טיילן, ווי אזוי קען דאס זיין? והתנן, מיר האבן דאך געלערנט אין חולקים את החצר, מען צעטיילט נישט דעם חצר. עד שיהא בה, ביז ס'זאל בלייבן נאך דעם צוטיילן, ד' אמות לזה וד' אמות לזה, כאטש לכאורה מיר רעדן דאך דא פון א בית, וואס ברענגט ער אראפ פון אין חולקים את החצר, נאר מיר לערנען פשט אז חצר און בית איז ביידע איין זאך, אזוי זאגט הרצ ל אז חצר און בית האבן איין דין. ממילא זיי אפילו דער בית האט ד' על ד' קען אויך נישט צווינגען איין שותף דעם אנדערן מען זאל זיך צוטיילן, אפילו עס האט מער ווי ד' קען מען נישט צווינגען, אלא זאגט די גמרא אזוי, מען מיינט צו זאגן, אימא, זאג אזוי, אין בו דין חלוקה בחצר, בחצר איז צוגעשטעלט, ס'איז נישט אין דעם דא דער דין חלוקה וואס עס גייט אן א דין חלוקה אין א חצר. דאמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט, חצר לפי פתחיה מתחלקת, א חצר ווערט געטיילט לויט די טירן, למשל איינער האט איבערגעלאזט א ירושה אין דעם חצר, פיר הייזער, איין גרויסע הויז און דריי קליינע הייזער, די צוויי ברידער האבן זיך צעטיילט, האט איינער גענומען די גרויסע הויז, און דער אנדערער האט גענומען די דריי קליינע, ווען מען גייט זיך צעטיילן מיט דעם חצר זאגן מיר נישט ווייל די דריי קליינע האבן דאך די ווערדע פון דעם איין גרויסן, זאל ער באקומען א האלבן חצר און דער זאל באקומען א האלבן חצר, ניין, מיר זאגן אזוי, דער חצר איז דאך געמאכט געווארן מען זאל זיך באנוצן די מענטשן פון דעם חרצה, איז יעדער מעסט צייל איך אפ וויפיל בתים. דער וועלכער האט דריי בתים, דער האט דריי פערטל חצר, און דער וואס האט איין בית האט א פערטל חצר. אזוי גיט רשי דעם משל. אנדערע לערנען פשט, אפילו עס איז געווען צוויי הייזער, וואס איין הויז האט איין טיר און די אנדערע הויז האט צוויי צו דריי טירן, אבער רשי אז רשי גיט דעם משל פון איין הויז מיט דריי קליינע הייזער, איז א סימן אז רשי לערנט, אז דער פשט איז ווען באקומט עס א באזונדערן דין, דווקא ווען עס איז ווי מען זאגט א אנדערע הויז. רב חסדא אמר, רב חסדא קריגט, ער זאגט אזוי, נותן לכל פתח ופתח ד' אמות, די ערשטע זאך גיב איך פאר יעדע טיר ד' אמות צו די טיפקייט, פון דעם חצר די ברייט גיב איך וויפיל די ברייט פון די טיהר איז אזויפיל גיב איך פאר דעם טיהר נאר אין דעם חצר גיב איך ד' אמות והשאר און די איבריגע וואס בלייבט איבער נאכדעם וואס כ'האב אים געגעבן ד' אמות חולקין אותו טוט מען צוטיילן בשווה גלייך איז ממילא איז מען דא נוגע דעם דין. אז דער וועלכער האט דארט א בית וואס די בית איז נישט ד' על ד' האט ער נישט דעם דין חלוקה, דאס הייסט לויט לויט די טירן, לויט רב הונא'ן זאגט מען אז ער באקומט לויט קיינעם באקומט ער גארנישט, ווייל דאס הייסט נישט ער האט דארט א הויז און ער האט דארט נישט קיין הויז האט ער דאך נישט לויט רב חסדא'ן דארט קיין טיר. פארוואס דהני מילי ווען איז געווארן געזאגט דער דין אז לויט רב הונא'ן רב הונא'ן זאגן מיר לפי פתחיה מתחלקת, און רב חסדא זאגט אז מען גיט יעדן א יעדן פתח ד' אמות, דאס איז נאר געזאגט געווארן ביי ווען ער האט א הויז, דלמהוי קאי ס'שטייט ס'זאל זיין יהבינן ליה חצר האט עס די הויז א דין אין חצר, אבער האי די הויז וואס איז ד' על ד' וואס דאס איז דאך נישט ראוי מען זאל דארט וואוינען,